שלום וברכה טייערע אידן וואס מאכט'ס מער. די וואך האט זיך אפגעשפילט א פרישער צוזאמשטויס צווישן די נאציאנאלע זיכערהייט די נאציאנאלע זיכערהייטס מיניסטער פון מדינת ישראל איתמר בן גביר מיט די אטורני דזשענערל פונעם לאנד דאס מאל איבער א נייע געזעץ וואס א מיטגליד פון די פון בן גביר'ס פארטיי האט פארגעשלאגן צו געבן פאר בן גביר וואס איז די נאציאנאלע זיכערהייטס מיניסטער די רעכט צו פארהאלטן אדער לאזן ארעסטירן א מדינת ישראל בירגער אן דעם וואס דאס געריכט זאל עס פריער באשטעטיגן. די מושג וואס עקזיסטירט שוין יעצט אויך אין מדינת ישראל. אין א אנדערע פארמאט הייסט אדמיניסטרעטיוו דיטענשאן און בן גביר וויל באקומען אדמיניסטרעטיוו דיטענשאן פאוער, נארמאל גייט עס אז כדי צו ארעסטירן א מענטש דארף פריער דאס געריכט עס באשטעטיגן און ער וויל מאכן ס'היישט ער וויל נעמען אן עקזיסטירנדע געזעץ וואס איז שוין דא אין מדינת ישראל און אויסברייטערן די רעכטן אויכעט פאר עם און אויכעט פאר ברייטערע זאל עס געבן ברייטערע רעכטן ביז יעצט ליגט די רעכט צו א פאר אזאנע זאך פאר אדמיניסטרעטיוו דעטענשאן איז די איינציגסטע וואס האט דאס רעכט דערפאר איז די פארטיידיגונגס מיניסטער. און די עיקר אויף וועמען די געזעץ ווערט אנגעוואנדן זענען טעראר מענטשן זענען נחשד אויף וועמען זענען פארדעכטיגט אז זיי האלטן אינמיטן זענען פארמישט אדער פלאנירן דורכצופירן ערנסטע טעראר אטאקעס נאר ס'איז קעגן זיי נישטא גענוג באווייזן ס'איז קלאר, נאר ס'איז גענוג קלאר אז מ'זאל מורא האבן אז יענער איז ממש א סכנה צו זיין אויף די פריי, אבער די באווייזן זענען נאכנישט גרייט. צו די באווייזן זענען נאכנישט גרייט, דאס איז די אפיציעלע ניגון, צו די באווייזן זענען אזעלכע וואס די געהיים אגענטורן פון מדינת ישראל קען נישט מיטטיילן מיט די מיטן געריכט, וואס די סיבות זאלן נאר נישט זיין, מעג מען עם פארהאלטן פאר זעקס חדשים. זעקס חדשים אן דעם וואס דאס געריכט זאל עס באשטעטיגן. און נאכדעם קען די פארטיידיגונגס מיניסטער פארלענגערן יענעמ'ס ארעסט אויף נאך לענגער אויב ס'פעלט אויס. יעצט אבער דא דא א קנייטש, אז הגם די פארטיידיגונגס מיניסטער קען ארויסגעבן אזא ארעסט באפעל, קען אבער יענער, דער ארעסטירטער, קען זיך ווענדן צום געריכט, און די געריכט האט א ברירה עס אפצואווארפן, ס'טייטש באפעלן אז מ'זאל יענעם ארויסלאזן. ווי געזאגט, אדמיניסטרעטיוו דיטענשאן איז טייטש אז יענער ווערט פארהאלטן אויפ'ן באפעל פונעם פארטיידיגונגס מיניסטער. באווייזן קעגן יענעם אויף וועלכע די באווייזן אויף וועמענ'ס סמך דער פארטיידיגונגס מיניסטער האט ארויסגעגעבן דעם ארעסט באפעל בלייבן אויכעט אין געהיים, עס ווערט נישט מיטגעטיילט מיט קיינעם נישט אריינגערעכנט דעם באשולדיגן דעם ארעסטירטן. בדרך כלל, ממש אין כמעט אלע פאלן, ווערט די געזעץ גענוצט קעגן פארדעכטיגטע אראבער, אראבער זענען פארדעכטיגט אויף וועמען די מדינת ישראל געהיים אגענטורן האבן. האבן אינפארמעישאן אז יענער איז א סכנה, און צו לאזן אויף די פריי איז א סכנה, אבער ווי געזאגט, די באווייזן צו קענען אויפבויען גענוג א שטארקן קעיס פארן געריכט זענען נאך נישט גרייט, סאו דערווייל קודם נעמט מען אים אראפ פון די גאסן, און אין געוויסע פאלן, ווייניג, אבער די פארטיידיגונגס מיניסטעריום האט עס שוין גענוצט אויכעט קעגן אידישע יוגנטליכע וואס זיי האבן פארדעכטיגט האבן דורכגעפירט ווילדע אקציעס קעגן אראבער. איז די די געזעץ וויאזוי ס'איז יעצט, דאס הייסט נאך פאר די פארשלאג פון בן גביר'ס פארטיי אז אז אויך ער אלס נאציאנאלע זיכערהייטס מיניסטער זאל באקומען די זעלבע רעכטן, און האבן די אויטאריטעט צו פארהאלטן מדינת ישראל בירגער אויף זעקס חדשים אויפן זעלבן אופן ווי די פארטיידיגונגס מיניסטעריום וואס שטייט אין שפיץ פונעם מיליטער האט, איז פארגעשלאגן געווארן דורך א פארלאמענט מיטגליד פון די בן גביר'ס פארטיי עוצמה יהודית מיט נאמען צביקי פוגל, צביקי פוגל, אויף אידיש וואלט ער געהייסן הערשעלע מסתמא, און ער וויל אז די אז בן גביר די פירער פון זיין פארטיי וואס איז נאציאנאלע זיכערהייטס מיניסטער זאל עס אויך קענען טוהן. פארוואס? די ציל איז הגם דאס געזעץ זאגט עס נישט קלאר, אבער דאס אזוי האט יענער קלאר געמאכט, די ציל איז צו קענען קעמפן, זאל זיין א טול צו העלפן באקעמפן די כוואליע פון געוואלדטאטן, בעיקר רציחות, וואס בוזשעוועט אין די לעצטע תקופה אויף א גרעסערן פארנעם אין די אראבישע קאמיוניטיס פון מדינת ישראל. די געזעץ פון אדמיניסטרעטיוו דעטענשאן איז נישט קיין מדינת ישראל חידוש, נאר דאס לאנד האט עס איבערגענומען נאך פונעם בריטישן מאנדאט וואס האט מענעדזשט, וואס האט פארוואלטעט אויף דעם שטח. ס'איז למעשה אין תש"ח געגרינדעט געווארן מדינת ישראל, און יענע האט געמאכט די געזעץ. אז וואס? אז די בריטישע רעגירונג, די בריטישע ממשלה אין וואס איז דעמאלטס גערופן געווארן פאלעסטינע, זאל האבן דאס רעכט צו ארעסטירן פארהאלטן א מענטש, זיי האבן זיך צוגעטיילט ברייטע רעכטן, די פארהאלטן א מענטש אן קיין משפט איז געווען נאר איינס פון א רייע, און די איראניע דערמיט איז אז די בריטישע מאנדאט האט עס געמאכט אין חלק לכל הפחות, אנצואווענדן קעגן די ציוניסטישע אונטערגרונד, די ציוניסטישע מילישעס וואס האבן דעמאלטס דורכגעפירט, שאנטאזשירט מיט אטאקעס קעגן די בריטישע פירערס, כדי זיי ארויסצוזען, לייגן דרוק אויף זיי צו לאזן גרינדן מדינת ישראל. און אז מדינת ישראל איז געגרינדעט געווארן, האט דאס האט האבן זיי איבערגענומען א רייע פון געזעצן וואס זענען נאך איינגעפירט געווארן דורכן בריטישן מאנדאט, אריינגערעכנט דאס, אריינגערעכנט די רעכט צו פאר אדמיניסטרעטיוו דעטענשאן, וואס מדינת ישראל האט פון דארטן און ווייטער אנגעוואנדן קעגן טעראר פארדעכט קעגן אראבישע טעראר פארדעכטיגטע, איז אין שפיץ פון דעם וואס האבן זיך שארף קעגנגעשטעלט קעגן דעם געזעץ פארשלאג איז געווען איז די אטוירני דזשענעראל פון מדינת ישראל די יועץ המשפטי, און די דזשאב פון די אטוירני דזשענעראל איינע פון די דזשאבס איז צו מייעץ זיין די רעגירונג ווען מ'וויל מאכן נייע געזעצן, צו ס'שטימט, צו ס'איז ריכטיג, צו ס'איז אויסגעהאלטן אויב אזוי ס'איז ריכטיג צו מאכן. אטערני דזשענעראל איז איינער פון די מענטשן וועמענס מאכט גייט באגרעניצט ווערן לויט די טאמער די פלענער פון די יעצטיגע רעגירונג צו רעפארמירן די געריכט סיסטעם איז די אטערני דזשענעראל איז איינער וועמענס מאכט גייט דעמאלטס באגרעניצט ווערן. די אטערני דזשענעראל איז אויך דער וואס לויטן ביז יעצטיגן סיסטעם קען אונטערשרייבן אזא באפעל, קען געבן דאס רעכט צו גיין פארהאלטן א מענטש אפילו ס'זענען נאך קעגן יענעם נישט געברענגט געווארן קיין געריכטיג קיין געריכטליכע אנקלאגעס, און דער אטורני דזשענעראל איז אויך שארף אויסגעשפראכן האט זיך שארף ארויסגעשטעלט קעגן דעם יעצטיגן געזעץ פארשלאג אז בן גביר זאל באקומען די מאכט דאס צו טון, ס'הייסט אז די רעכט וואס איז יעצט באגרעניצט נאר צו די פארטיידיגונגס מיניסטער ארויסצוגעבן אן ארעסט באפעל אן קיין געריכט, זאל אויסגעברייטערט ווערן אויכעט צו בן גביר. און די טענה די נקודות וואס די אטורני דזשענערל האט ארויסגעשטעלט איז אז ס'איז נישט קיין דעמאקראטיע, ס'איז נישט קיין, ס'באגרעניצט די רעכטן פון מענטשן, אן דעם וואס א געריכט זאל פאר דעם באשטעטיגן אז יענער איז טאקע א סכנה פאר די פובליק און אזוי ווייטער, אלע טענות וואס אנדערע פארשידענע מענטשן רעכט גרופעס איבער די וועלט האבן קעגן דעם עקזיסטירנדן געזעץ וואס. איז שוין ביז יעצט דא פארן פארטיידיגונגס מיניסטער. איז די עיקר טענה פון בן גביר פארוואס ער דארף דעם געזעץ איז ווייל די אראבישע באפעלקערונג אין מדינת ישראל, מען רעדט נישט פון די שטחים, מען רעדט פון די וואס זענען מדינת ישראל בירגער, איז זיי וואוינען אבער בדרך כלל, ס'איז דא אפאר שטעט וואס זענען געמישט, וואס זענען געמישט אז די אראבער וואוינען אויסגעמישט מיט די להבדיל מיט די אידישע באפעלקערונג, אבער אין רוב שטעט אין לאנד וואוינען זיי עקסטער, ס'טייטש עקסטערע שטעט, און אפילו אין די שטעט ווי זיי וואוינען לאמיר זאגן ווי ירושלים ווי ס'וואוינען אויך אראבער וואוינען זיי אבער אין עקסטערע געגנטן בדרך כלל, איז די אראבישע קאמיוניטיס ווערן מורדיג געפלאגט פון ווייעלענס און פון רציחות. נישט פון היינט, נאר אין די לעצטע תקופה האט זיך עס פארשטארקט, און דאס זענען רציחות צווישן זיך, ס'איז דא קודם א גוט ארגאניזירטע מאפיא, אראבישע מאפיא, וואס טעראריזירט די אייגענע אראבישע באפעלקערונג, און נאכדעם, און דאס איז א גרויסע חלק פון די מקור פון פארברעכן, איז קריגערייען צווישן משפחות, די קולטור אין די אראבישע וועלט, איז זייער שטארק מיט משפחה אנגעהעריגקייט, צו וועלכע משפחה מען באלאנגט. למשל, ווען מוחמד טשעפעט מיט אכמעד, איז עס ווערט עס זייער שנעל פארוואנדלט אין א סכסוך צווישן מוחמד'ס משפחה און אכמעד'ס משפחה. און מען רעדט משפחה מיינט מען די ברייטע פארצווייגטע משפחה. דאס איז ממש ווי א קריגעריי צווישן גרופעס, און זייער אפט, בפרט אין די לעצטע תקופה, ענדיגט זיך עס מיט רציחה. אז עמיצער פון מוחמד'ס משפחה הרג'עט, דערשיסט צום טויט אדער דערשטעכט צום טויט אדער צינדט אונטער דאס הויז אדער טעראריזירט אויף אן אנדערן אופן א צווייטן פון אכמעד'ס משפחה, דעם אכמעד'ס משפחה גייט זיך נוקם זיין אין א צווייטן, נישט קיין חילוק ווער, אפילו א אומשולדיגער מענטש פון מוחמד'ס משפחה, און אזוי ווערט עס זייער שנעל פארוואנדלט אין א סייקל פון רציחה. דאס איז די קולטור, דאס איז די קולטור אין די. אראבישע וועלט, אין א ריזיגע חלק פון די אראבישע וועלט, אריינגערעכנט די וואס וואוינען אין מער אוועקגעשטעלטע און פארגעשריטענע לענדער. דער פראבלעם איז אז די אראבישע באפעלקערונג פון איין זייט האט א גרויסע מאס מיסצוטרוי קעגן די מדינת ישראל פירערשאפט, אריינגערעכנט די פאליציי וואס קען נישט אזוי פריי ארבעטן דארטן, זיי האבן נישט די קאאפעראציע פון די איינוואוינער, ווייל דער דורכשניטליכער איינוואוינער זעט, דער דורכשניטליכער אראבער אין זייער אסאך אזעלכע פלעצער קוקט אן די פאליציי ווי זייערס א שונא, זייערע שונאים, אבער מצד השני האבן זיי טענות אין אזא פאל, און מען הערט פון די פירערס פון די אראבישע פירערס, די פירערס פון די אראבישע קאמיוניטיס זענען געקומען ארויס אין די מידיע מיט טענות אז די פאליציי טוט נישט גענוג אפצושטעלן די כוואליע פון פארברעכנס, אין זייערע אייגענע רייען. איז די געווענטליכע מיטלען פון וואס פאליציי ווענדט אן אין אזא פאל איז זייער שווער דורכצופירן אין די אראבישע שטעט און די שטעט זענען באוואוינט מיט אראביש בפרט ווען מען רעדט פון זאכן וואס גייען שוין אן זענען שוין פארוויקלט און פארפלאנטערט איז איז וועגן דעם האט בן גביר געטענה'ט וועגן דעם טענה'ט ער אז ער מוז באקומען די רעכטן וואס ער וועט נוצן נאר פאר אזעלכע פאלן כדי עס אפצושטעלן אזוי ווי ווען מען ווייסט אז דער און יענער גרייט זיך דורכצופירן א אקט פון רציחה, קודם שטעלט מען אים אפ, קודם נעמט מען אים אראפ פון די גאס, ווייל אנדערש וועט זיך וועט עס אנגיין, עס וועט ווייטער גיין, עס וועט ווייטער געפיטערט ווערן, נאכדעם קומט נקמה, נקמה איז אויכעט זייער א שטארקע זאך אין די אראבישע קולטור, ס'ליגט אין די בלוט, און ס'דא א ווארט פון זיי. אז נקמה, איך מיין אז די ווארט קומט פון אן אראבישע ווארט, אז נקמה איז איינע פון די געציילטע זאכן וואס עסט זיך בעסער קאלטערהייט. ווייל די ווארט איז, אז נקמה איז נישט דווקא עפעס וואס קומט אין ווייל ס'קאכט אין מיר די כעס אויף מיין פארשוועכטן כבוד, נאר דאס איז א וועג פון לעבן, מען מוז זיך נוקם זיין, מען מוז זיך אננעמען אויף די כ, כבוד איז די וויכטיגסטע זאך, אויב מיין כבוד איז געטשעפעט געווארן, האב איך ממש א חיוב, מיין עקזיסטענץ פאדערט עס, אז יעדן זיך נוקם צו זיין כדי די כבוד זאל צוריק געשטעלט ווערן אין פלאץ. גביר, ער איז אין א קלעם, פון איין זייט איז ער די נאציאנאלע זיכערהייטס מיניסטער און זיין דזשאב איז, ס'איז א חלק פון זיין דזשאב און ער איז אויכעט ער געלאפן אויף דעם אויף דעם טיקעט דורך אויס דעם קאמפיין אז ער וועט אויכעט קער נעמען פון די אראבישע באפעלקערונג אין מדינת ישראל, אפשטעלן די כוואליע פון פארברעכנס און רציחות וואס פלאגט יענע קאמיוניטיס, און למעשה זייט די יעצטיגע רעגירונג איז איינגעשוואוירן געווארן אין אמט האבן די רציחות זיך נאר פארמערט און די פארברעכנס האבן זיך נאר פארשטארקט. ס'איז זייער א קאמפליצירטע ענין, ס'איז זייער שווער וויאזוי עס אפצוגעבן, וויאזוי עס צו באהאנדלן, פון איין זייט איז די פאליציי פאראנטווארטליך צו קער נעמען, זיכער מאכן אז די רציחות שטעלן זיך אפ, פון די אנדערע זייט איז די פאליציי האט נישט די געווענטליכע מעגליכקייטן און צו ארבעטן פריי מיט די געווענטליכע מיטלען אין אראבישע שטעט ווי אין אונטער אנדערע אומשטענדן אין אנדערע פלעצער. דעם ארויף האט זיין פארטיי פארגעשלאגן דעם נייעם געזעץ צו געבן פאר בן גביר יענע זעלבע רעכטן אויף מדינת ישראל בירגער ווי די פארטיידיגונגס מיניסטער האט אין אלגעמיין. און דערווייל שטעלט זיך די אטורני דזשענעראל און נאך אנדערע פאקטארן שטעלן זיך קעגן דעם געדאנק. ס'פליען ארום באשולדיגונגען אהין און צוריק, און ס'איז פרייליך אין שטעטל. ברכה און הצלחה.